בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף לה, מ'הייבט אן דף לה עמוד א' פופצן שורות פון אויבן, ורבי אלעזר דדריש. איז אזוי, נעכטן בעצם האבן מיר שוין אויסגעשמועסט די קשיא, מ'עט עס איבערחזרן, האבן מיר נעכטן געזען אז ר' אלעזר דרשנ'ט די תורה אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט, נישט אויף אן אופן פון כלל ופרט, פון דעסטוועגן האבן מיר געזען אז אפילו לויט די מאן דאמרים וואס דרש'נען די תורה אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט, איז נישט דא אזא זאך ווי א לימוד, פון מיעוט ריבוי מיעוט, פשט, דארט וואו ס'שטייט אין די תורה מיעוט ריבוי מיעוט, איז אדער ווערט מען פטור פון די לעצטע מיעוט, און ממילא בלייבט אונז נאר א מיעוט ריבוי, און פון מיעוט ריבוי קען מען דרש'נען און מוסיף זיין אלעס חוץ איין זאך, אדער, ס'וועט נישט זיין קיין ברירה טאמער מ'קען נישט פטור ווערן פון די לעצטע מיעוט, מוז מען דאס דרש'נען אויף אן אופן פון פרט וכלל ופרט, וואס דעמאלטס אי אתה דן אלא כעין הפרט, קען מען נישט מוסיף זיין אלע זאכן חוץ איין זאך, נאר מ'וועט קענען נאר מוסיף זיין זאכן וואס איז כעין הפרט, אזוי האבן מיר נעכטן געזען, און ממילא פרעגט די גמרא, ורבי אלעזר דדריש מיעוט וריבוי, פרט וכלל ופרט מנא ליה, פשט דארט ווי ר' אלעזר קען נישט פטור ווערן פונעם צווייטן מיעוט, און ער מוז דרש'ענען פרט וכלל ופרט, פרעגט די גמרא ווי זעט מען אזעלכע היכי תימצא'ס, אזעלכע פלעצער וואס ר' אלעזר עט אויך מודה זיין אז מען דרש'נט אויף אן אופן פון פרט וכלל ופרט, ענטפערט די גמרא, אמר רבי אבהו, נפקא ליה מהאי קרא, פון די פסוק. שטייט אין פסוק, כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה, דאס שטייט ביי א שומר שכיר, וואס דאס איז א פרט, חמור, שור, שה, דאס אלץ פרטים, שטייט ווייטער וכל בהמה, אדער ווי תוס' איז גורס וכל, אז דאס איז די כלל, לשמור, אדער ווי תוס' איז גורס בהמה לשמור, איז ווייטער חזר ופרט, איז ווייטער א פרט, קומט אויס דא דא א פרט וכלל ופרט, איז דא איז ר' אלעזר אויך מודה אי אתה דן אלא כעין הפרט, וואס מען איז מרבה אלע מטלטלין וואס איז גופן ממון, פשט אזוי ווי א שור, חמור, שה, און בהמה איז אלץ מטלטלין וואס גופן ממון, איז אויף זיך יעדע זאך וואס א מטלטל וגופן ממון, איז דא ביי דעם דיני שמירה, אבער זאכן וואס זענען נישט מטלטלין, ווי למשל קרקעות, אדער עבדים, אדער זאכן וואס איז נישט גופן ממון, ווי למשל שטרות, ביי דעם איז נישט דא דיני שמירה. רבא אמר, רבא ברענגט אן אנדערע פלאץ, וואס דארט עט רב אלעזר אויך מודה זיין אז מען דרשנ'ט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט, זאגט רבא נפקא ליה מהאי קרא, שטייט אין פסוק אין ויקרא, ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעולה זכר תמים יקריבנו, און שטייט אין די תורה פון וואו מען קען ברענגען א קרבן עולה פון וואסערע סארט בהמה, איז אזוי, ואם מן, פרט, פשט אז שטייט ואם מן הצאן, מן הצאן, מן איז א חלק פון צאן, איז פשט נאר א פרט, הצאן כלל, צאן איז א כלל, ווייל אין צאן איז כולל סיי כבשים און סיי עזים, שפעטער שטייט נאכאמאל כבשים ועזים, חזר ופרט, האמער דא א פרט וכלל ופרט, איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, בין איך מוסיף זאכן וואס זענען כעין הפרט ווי תוס' איז מסביר, אז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די פרט, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען כבשים ועזים, וואלט איך געזאגט ס'דארף זיין דווקא א כבש אדער א עז וואס איז א יאר אלט, און דווקא א תמים וואס איז נישט קיין בעל מום. אבער יעצט אז מ'קען מרבה זיין כעין הפרט, בין איך שוין אויך מרבה עלטער ווי א יאר אויכעט, אז זיי זענען אויכעט כשר אויף צו ברענגען קרבנות עולה. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב יהודה מדיסקרתא לרבא, פרעגט רב יהודה מדיסקרתא צו רבא, ולילף ליה מן הדין קרא, פארוואס האסטו געברענגט די פסוק אין ויקרא? שטייט אין ויקרא אליין אפאר פסוקים פריערט איז אויך דא א פסוק וואס דארט שטייט א פרט וכלל ופרט. וועלכע פסוק? איז אזוי שטייט אין פסוק אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. און מילא מן פרט הבהמה כלל בקר וצאן חזר ופרט, פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט, פשט, אז ס'שטייט אין די תורה מן הבהמה איז בהמה אליין, איז מבואר אין מסכת חולין בהמה מיינט נישט נאר בהמות, בהמות מיינט בהמות מיט חיות אויכעט ווייל חיה בכלל בהמה, און מילא טאמער ס'וואלט געשטאנען אין פסוק אדם כי יקריב מכם קרבן לה' בהמה וואלט איך געזאגט מ'קען אויכט ברענגען א חיה אלס קרבן עולה, אבער וואס שטייט מן הבהמה? מן איז משמע נאר א חלק, פון די בהמות מיט די חיות, וועלכע חלק? נאר די בהמות. פשט, מן איז א פרט, ס'איז נאר בהמות. הבהמה איז א כלל, ווי מ'האט געשמועסט א בהמה איז בהמות מיט חיות. ווייטער אין פסוק שטייט בקר וצאן, בקר וצאן איז ווייטער א פרט, ווייטער נאר בהמות. און מילא האמער דא א פרט וכלל ופרט, איז מען טאקע דן כעין הפרט. פשט, ווען ס'וואלט געשטאנען נאר בהמה, וואלט איך געזאגט אויך חיות. יעצט אז האמער דא א פרט וכלל ופרט איז קודם כל ווייסט מען אז מ'קען נישט, מקריב זיין קיין חיות נאר בהמות, און וואס איז מען מרבה כעין הפרט? זאגט תוס' א שור הבר, וואס א שור הבר איז טאקע פון איין זייט א שור, אבער פון די צווייטע זייט איז א בר, ס'איז צולאזט ס'איז ס'וואקסט אויף אין די וועלדער, און ס'האט א געוויסע אין א געוויסע זין איז ווי א חיה, פון דעסטוועגן איז מען עס מרבה כעין הפרט, אז מען קען דאס אויך מקריב זיין, אבער על כל פנים, פרעגט רב יהודה מדיסקרתא צו רבא פארוואס האסטו נישט געברענגט דעם לימוד, אמר ליה, ענפערט רבא צו רב יהודה מדיסקרתא ווייל איך האלט נישט פון דעם לימוד, זאגט רבא, מן האי ליכא למשמע מינה, דאי מהתם הוה אמינא הבהמה חיה בכלל בהמה. פשט אזוי, זאגט רבא צו רב יהודה מדיסקרתא, וואס האסטו געזאגט? דו האסט געזאגט אז פון די פסוק מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן לערנט מען ארויס אז דווקא בהמות נישט חיות, פארוואס ווייל מן איז א פרט, בהמה איז א כלל, בקר צאן איז ווייטער א פרט. זאגט אבער רבא, דיין ערשטע פרט מן, וואס דו האסט געזאגט מן מיינט בהמות, ס'איז נישט קיין ריכטיגע דיוק, פארוואס? ווייל טאמער בהמה מיינט אלעס סיי בהמות סיי חיות, איז ווער זאגט דיך מן מיינט נאר בהמות? קען זיין מן מיינט א חלק פון בהמות און א חלק פון חיות, און מילא ווער זאגט די פסוק איז בכלל די מקור אז מען קען נישט ברענגען א חיה אלס קרבן, קען זיין די מקור פון דעם איז א צווייטע פסוק, און פאר דעם זאגט רבא דאס איז נישט די לימוד אויף די נקודה, מען לערנט נישט פון דא ארויס, און פשט ער האלט נישט אין די גאנצע פרט וכלל ופרט, אמר ליה ענטפערט רב יהודה מדיסקרתא צו רבא, ביסט נישט גערעכט, ווייל חיה בכלל בהמה הא כתיב, בקר וצאן והוה ליה פרט וכלל ופרט ואי אתה דן אלא כעין הפרט. פשט, זאגט רב יהודה מדיסקרתא צו רבא, די צווייטע פרט פון בקר וצאן איז מגלה אויף די ערשטע פרט אויף די מן אז ס'מיינט יא בהמות ווייל אזוי ווי בקר וצאן איז בהמות איז מן אויך בהמות איז ווייטער האמיר דא צוויי פרטים וואס ביידע פרטים זענען בהמות און די כלל איז אלעס בהמות מיט חיות איז א פרט וכלל ופרט ואי אתה דן אלא כעין הפרט פשט? מען זאגט אז נאר בהמות קען מען מקריב זיין אלס קרבן עולה, און מען איז מרבה כעין הפרט אז א שור הבר אויך. זאגט אונז די גמרא ווייטער, און מנלן דהכי הוא, פשט, נעכטן האבן מיר דאך געזען אז די חכמים ביי די פסוקים פון נזיר דרש'נען כלל ופרט וכלל, און מילא לויט זיי קומט אויס אז עלים ולולבין מעג א נזיר עסן, איז יעצט פרעגט די גמרא וואו איז דא א מקור, א ברייתא צו וואס, וואס דארט זעט מען טאקע אז חכמים האלטן אז דארט וואו שטייט תורה כלל ופרט וכלל, איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, זאגט די גמרא, דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק לגבי איינער וואס נעמט זיין מעשר שני און לייגט עס אריבער אויף געלט, און טראגט ארויף די געלט קיין ארץ ישראל, זאגט די פסוק אז אויף וואס קען מען נוצן די געלט, פשט וואס קען מען קויפן מיט די כסף מעשר שני, זאגט די פסוק ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך, דאס איז א כלל, שפעטער שטייט בבקר ובצאן ביין ובשכר איז א פרט, שטייט ווייטער בכל אשר תשאלך נפשך איז ווייטער חזר וכלל, איז כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע, אזוי ווי דער פרט וואס שטייט דא בבקר בצאן ביין בשכר, דאס איז אלץ פרי מפרי, יעדע זאך איז א זאך וואס וואקסט פון א צווייטע זאך, בקר וואקסט פון די טאטע מאמע, צאן אויך, יין און שכר וואקסט דאך פון די ערד פון קערעלעך, און די זעלבע זאך אלעס איז גידולי קרקע, וואס אפילו בקר און צאן וואקסן נישט פון די ערד אבער זיי עסן פון די געוויקסן פון די ערד הייסט עס אויך גידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע, די זעלבע זאך יעדע זאך וואס א פרי מפרי וגידולי קרקע קען מען נוצן מעשר שני געלט דאס צו קויפן, וואס נישט? וואס נישט איז פיש, פיש איז נישט גידולי קרקע, און די זעלבע זאך וואסער מיט זאלץ, דאס אלע זאכן וואס איז נישט פרי מפרי, איז דאס קען מען נישט נוצן מעשר שני געלט צו קויפן, מה שאין כן רבי אלעזר און די אנדערע שיטות וואס דרש'ענען ריבוי מיעוט ריבוי, איז זיי וועלן דא דרש'ענען ריבוי מיעוט ריבוי טאקע, און ממילא וועלן זיי קענען מרבה זיין אלעס חוץ איין זאך, און זיי האלטן טאקע אז פיש קען מען אויך קויפן מיט געלט פון מעשר שני, נאר וואסער און זאלץ נישט. על כל פנים, פרעגט יעצט די גמרא אויף די גאנצע ענין פון כלל ופרט וכלל, די גמרא וויל פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט, זאגט די גמרא מכדי כלל ופרט וכלל כעין פרטא דיינינן, כללא בתרא מאי אהני, פשט, אז א כלל ופרט וכלל איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, וואס דארף מען האבן דעם צווייטן כלל? פארוואס זאל איך נישט זאגן די זעלבע זאך ביי א כלל ופרט? זאגט די גמרא אהני לאוסופי כל דדמי ליה, פשט ווען ס'שטייט כלל ופרט אליין האט מען געשמועסט אין בכלל אלא מה שבפרט, איז פשט די פרט מעקט אויס די כלל, יעצט אז ס'שטייט נאך א כלל איז אי אתה דן אלא כעין הפרט קען מען מוסיף זיין נאך זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, פרעגט יעצט די גמרא פארקערט, ותו פרט וכלל ופרט, כעין הפרט דיינינן, פרטא בתראה מאי אהני, די זעלבע זאך ביי פרט וכלל ופרט. טאמער דו זאגסט מיר אי אתה דן אלא כעין הפרט, וואס דארף איך דעם צווייטן פרט? פארוואס זאל איך נישט זאגן די זעלבע זאך ביי א פרט וכלל? איז ווייטער אלץ עה פשוט'ע שאלות ווייל אונז ווייסט מיר טאקע וויאזוי די לימודים ארבעטן, אבער די גמרא וויל דאס פארשטיין, זאגט די גמרא, ווייל אי לאו פרטא בתראה, הוה אמינא נעשה כלל מוסיף על הפרט, פשט ווען ס'שטייט נאר פרט וכלל, זאג איך די כלל מעקט אויס דעם פרט, און ס'איז מרבה אלעס, יעצט אז ס'שטייט נאך א פרט, ס'שטייט דא פרט וכלל ופרט, איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, פרעגט יעצט די גמרא, ומכדי תרין כללי ופרטא ותרין פרטי וכללא כעין פרטא דיינינן, מאי איכא ביני וביני? פשט, לויט ווי אונז האבן געשמועסט, קומט אויס אז א כלל ופרט וכלל, און א פרט וכלל ופרט, איז ביידע די זעלבע, ביידע איז אי אתה דן אלא כעין הפרט, איז ווי איז למעשה דא א נפקא מינה צווישן די צוויי לימודים, זאגט די גמרא ס'איז דא א קליינע נפקא מינה, איכא דאילו תרתין כללי ופרטא, טאמער ס'שטייט צוויי כללים מיט א פרט פשט טאמער ס'שטייט כלל ופרט וכלל, דעמאלטס אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד מרבינן, דעמאלטס איז היות וואס ס'דא דא צוויי כללים, צוויי כללים איז מער ווי צוויי פרטים, און מילא אז ס'שטייט דא כלל ופרט וכלל, איז טאקע אי אתה דן אלא כעין הפרט מ'קען מוסיף זיין זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, אבער ווי גלייך דארף עס זיין צום פרט, אפילו אז ס'איז נאר גלייך מיט איין תכונה צום פרט, קען מען עס שוין מוסיף זיין, אבער פארקערט, תרי פרטי וכללא דארט ווי ס'איז פרט וכלל ופרט, וואו ס'דא צוויי פרטים מיט א כלל, דאס איז אביסל שוואכער פון א כלל ופרט וכלל, ווייל דא דא צוויי פרטים, פשט צוויי מיעוטים, און מילא דא איז טאקע אי אתה דן אלא כעין הפרט מ'קען צושטעלן אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, אבער אביסל ס'דארף זיין מער צוגעשטעלט, איז אי איכא פרטא דדמי משני צדדין מרבינן, בחד צד לא מרבינן, דארף מען צושטעלן דווקא אזעלכע פרטים, וואס זענען דומה צו די פרטים פון די פרט וכלל ופרט מיט צוויי תכונות ס'נישט גענוג אז ס'איז דומה צו דעם מיט איין תכונה פרעגט אונז די גמרא מכדי פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ואיתרבי כל מילי ומיעט וריבה נמי ריבה הכל ואיתרבי כל מילי מאי איכא בין מיעט וריבה לפרט וכלל און ווייטער די גמרא פרעגט דא קשיות אונז האבן שוין מסביר געווען אבער די גמרא וויל דאס פארשטיין, די גמרא פרעגט, וואס איז די חילוק צווישן א פרט וכלל און א מיעוט וריבוי? לכאורה ביי ביידע איז מען מוסיף אלעמען. זאגט די גמרא, ניין, איכא דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלים ולולבין, פשט ווען ס'שטייט א פרט וכלל האט מען געשמועסט די כלל מעקט אינגאנצן אויס די פרט, נעשה כלל מוסיף על הפרט, און מילא טאקע ביי נזיר, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען א פרט וכלל, וואלט איך מרבה געווען אלעמען, אפילו עלים ולולבין אויכעט, נישט נאר עלים ולולבין, נאר די עלים וואס מען רעדט דא, רעדט מען אזעלכע הארטע עלים וואס זענען ממש הארט ווי צווייגלעך ווי תוס' שמועסט אויס, ס'איז נישט די זעלבע עלים וואס מען האט גערעדט פון נעכטן. פשט, טאמער עס וואלט דא געשטאנען א פרט וכלל וואלט איך געזאגט מען איז אלעס מרבה אלעס, די בוים, די האלץ, די די די די בלעטלעך, אלעס וואלט איך מרבה געווען. פאר דעם טאקע שטייט פרט וכלל ופרט, אז מען איז נישט מרבה אלעס, אבער ווען עס וואלט נאר געשטאנען פרט וכלל וואלט איך אלעס מרבה געווען. ווייטער ומיעט וריבה, לולבין אין עלין לא. פשט, טאמער מען דרש'נט די תורה מיט מיעט וריבה, האבן מיר געשמועסט מ'איז מרבה אלעס אבער חוץ איין זאך, מ'דארף דא טרעפן איין זאך וואס נישט איז לולבין אין, אבער עלין לא, עלין האבן מיר ווייטער געשמועסט די עלין דא מיינט נישט די זעלבע עלין ווי נעכטן, עלין דא מיינט ממש צווייגעלעך, פשט צווייגעלעך, דאס וואלט איך ארויסגעלאזט פונעם לימוד, צווייגעלעך וואלט א נזיר נאך געמעגט עסן ווייל מ'דארף איין זאך ארויסנעמען פון אלע זאכן וואס מ'לייגט דא צו, מ'קען טאקע צולייגן אלעס מ'קען מוסיף זיין אלעס, אבער איין זאך דארף מען לאזן אינדרויסן.